ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער איין און זיבעציק מיטן געלט מומחה ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום הרב פנחס וואס מאכסטו?
ברוך השם, חסדי השם, וואס זאגסטו עפעס גוטס? כ'האב הנאה צו זעהן אז מענטשן, די קוועשאנס וואס מען פרעגט זעה איך מער און מער די שאלת חכם, כ'האב הנאה די עולם,
דו האלטסט אז ס'קומען צו חכמים וואס הערן עס אויס אדער די עולם די עקזיסטינג עולם וואס הערט עס אויס ווערט קלוגער?
ווייס נישט, איך האב אייביג מיין עקספיריענס פון די ביסל וואס איך האב עקספיריענס איז אז תן לחכם ויחכם עוד ס'זעט מיר נישט אויס אז אז אז די נישט חכמים ווערן צופיל קלוגער דורך מיר עט ליעסט אפשר דו האסט עפעס א אנדערע טריק וויאזוי זיי צו מאכן קלוגער אבער איך פון די קוועסטשענס וואס איך זעה זעה איך אז דא הערן אויס חכמים די שיעור. אקעי סא לאמער אויפברענגן אזא אזא שאלה וואס עימיצער האט אריינגעשיקט. אזא שאלה איז חכם? יא.

זיך לערנען, ער וויל נישט דארפן פארשטיין, ער וויל נישט דארפן שפרינגען אהין און צוריק, ער זוכט עפעס, אזוי פארשטיי איך פון די המשך, סאו ער פרעגט צו ער זאל צו אינוועסטן אין מיוטשועל פאנדס איז א גוטע איידיע? דאס איז די שאלה. מיין שאלה צו דיר חיים איז, פארוואס איז מיוטשועל פאנדס די עצה אין אזא פאל?

צושפרייט איבער די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די ניו יארק סטאק עקסטשעינדזש. סאו דאס איז א סטעיבל זאך, ס'איז רואיג און דארפסט נישט קוקן דערויף. יא.
אקעי.
קומט יעצט דער שואל, נאכן אויסהערן די אלע הונדערט פֿופֿציק שיעורים.
אדער נישט. נו. שוין, די ווייב וועט טון. און ער פרעגט וויאזוי מען קען עס אריין וויאזוי צו אינוועסטן די געלט אין מיוטשועל פאנדס אבער וויל נישט זיין ביזי מיט עס. סאו איך פארשטיי דא ליגט אסאך טיפער פון סתם די קוועשטן. איך זעה אביסל די קוועשן פון צווישן די שורות אויך וואס עס שטייט נישט.
אקעי. לכאורה וואס ער פרעגט איז אז מחמת איזה סיבה שהיא פילט ער נישט אז SPY איז די ריכטיגע עצה פאר אים, אדער ווייל ס'האט צו סאך ריסק, אדער פאר עפעס אנדערש, און ער פרעגט און ער וויל עס לייגן אין עפעס א מיוטשועל פאנד וואס ער פארשטייט אז דאס גייט אוועקנעמען זיין ריסק אדער אים געבן מער אפערטוניטי, און פארוואס און וואו זאל ער עס גיין לייגן, וויאזוי זאל ער עס גיין לייגן, אזעלכע מיני זאכן. אזוי פארשטיי איך די קוועשאן, וואס זאגסטו?
איך האב עס גוט צוגעטראפן אלס? כ'ווייס נישט, איך קום צוריק צו מיין שאינו יודע לשאול שאלה, פארוואס מיוטשועל פאנד איז די סאלושען? ער איז איינער, ער וויל אינוועסטן, ער וויל נישט זיין ביזי דערמיט, סאו איך פרעג דיר חיים, פארוואס איז מיוטשועל פאנד די סאלושען אין אזא פאל? אקעי, סאו לאמיר קודם צוריק גיין פאר איין מינוט צו SPY, פאר אונז גיימיר רעדן פארוואס דאס איז די סאלושען, לאמיר גיין צו SPY נאכאמאל. וואס איז די זאך מיט SPY? פארוואס איז פארוואס האמיר אונז גערעדט אייביג וועגן מען אינוועסט אין די SPY און א גוטן טאג?
ווייל למעשה פארשטייסט, דו אינוועסט אין די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון אמעריקע, כ'מיין פון פון די ניו יארק סטאק עקסטשעינדזש, פיין, ווי ווי נידעריג קען עס שוין גיין? ווי וואס קען שוין געשען? יעצט איז אזוי אז מען קוקט א היסטערי פון די לעצטע כ'ווייס זיבעציג יאר, אכציג יאר, העסטו זעהן אז SPY איז טאקע אייביג ארויף געגאנגען אין די לאנג טערם, ס'איז געווען יארן וואס ס'איז אראפ געגאנגען, אבער ס'איז געווען יארן וואס רוב מאל גייט עס ארויף, און און אן עוורידזש האט מען געמאכט געלט. סאו וועגן דעם איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי ווילן נישט ווערן ביזי מיט די מארקעט, ממילא ווילן זיי נישט ווערן ביזי מיט, לייגן זיי אריין אין די SPY אין א גוטן טאג און זיי פילן אז זיי האבן אזוי געטון זייער זייער אינוועסטן און פערטיג. וואס איז די פראבלעם מיט דעם? פראבלעם מיט דעם איז אז אפילו טאקע ווען איך ווייז דיר א היסטערי פון די לעצטע זיבעציג יאר און דו זעסט אז ס'איז געווען זייער גוט, אבער אין די לעצטע זיבעציג יאר איז געווען אויך עליות און ירידות. און זייער אסאך מענטשן זענען נישט געמאכט געווארן זייער נערוון פון די מינע נערוון וואס האט כח צו ירידות. אויף עליות ווי ווייט איך זעה האט כמעט יעדער כח, אויף ירידות האט נישט יעדער כח, סאו אויב נישט יעדער האט כח אויף די ירידות, איז דא א שטארקע שאנס אז ווען ס'גייט קומען א ירידה, און ס'גייט קומען אז די כוחות האבן זיך אויסגעלאזט, גייט דער מענטש ווילד ווערן, און ער גייט ארויסנעמען די געלט, און ער וועט, און און שפעטער ווען ס'וועט צוריק ארויפגיין דעמאלטס וועט ער צוריק אריינגיין, און וואס איז געשען איז אז ער האט דערלייגט אסאך געלט. און כ'וועל זאגן אזוי ווייט, אז איך קוק אויף די היסטערי פון די לעצטע זיבעציג יאר בערך, ספעשעלי, אין די לעצטע ווען איך רעד ביי די לעצטע צוויי מעידזשער קרעשעס וואס אונז קענ'מיר וואס איז די סאב פריים מארגעדזש קרעש פון טו טאוזנט אייט און די דאט קאם קרעש פון די עירלי טו טאוזענדס איז די גרעסטע דראו דאון איבער פופציג פראצענט.
וואס הייסט דראו דאון? דראו דאון מיינט אז. האסט דאך געקענט טרעפן איין טאג אין דיין אקאונט אז ס'איז געפאלן מיט פופציג פראצענט. וואו. אה, איך גיי דיך גראד מחזק זיין, ס'איז צוריק ארויפגעגאנגען נאכדעם.
אקעי.
אבער ס'איז דא מענטשן וואס זענען געווען אין יענע מצב פון די דראודאון, פון די אראפ, די מארקעט איז אראפ און זייער פארטפאליאו איז אראפ, ווען איך זאג זייער פארטפאליאו מיין איך נאר עס ענד פי פֿינף הונדערט אליין. אפילו דו ביסט שוין געווען דער וואס איז געגאנגען אייביג אין בעסט מענעדזשער זאגן איך איך איך האב נישט קיין פראפיט פון גארנישט, איך אינוועסט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט. דער מענטש האט געהאט מצבים. נישט צו לאנג צוריק, ווי לאנג צוריק איז טו טאוזענט עיט? פֿופֿצן יאר צוריק, און ער האט געהאט א דראו דאון פון פופציג פראצענט, וואס דעמאלטס פלעגט ער נישט קענען אינזין האבן ביי שמונה עשרה, ביז ער האט געזאגט א גוטן טאג וויפיל שמונה עשרה'ס גיי איך מקריב זיין פאר דעם, ארויס מיט די געלט, און שפעטער ווען ס'איז ארויף געגאנגען, אוי וואס האב איך געטון, איך האב געוויסט אז ס'גייט צוריק ארויפגיין, שוין. סאו איז אפילו טאקע דו ווייסט די אינפארמעישן דארפסטו אבער זיין רעדי צו דילן מיט א דראודאון וואס די עס ענד פי פֿינף הונדערט קען ברענגען. מ'דארף האבן די מאגן, חוץ דעם וואס מ'דארף האבן די שכל און ווייסן די אינפארמעישן וואס דו חיים זאגסט יעצט, אז יא, ס'קען גיין א געזונטע גליטש אראפ, אבער ס'וועט סוף כל סוף ארויסגיין, ארויפגיין, אבער ס'איז דא די עמאושענעל שטורעם אויפן פלאץ, און מ'דארף האבן די מאגן פאר דעם. יא, ספעשעלי ווען דו מאכסט חתונה נעקסטעס יאר א קינד און דו האסט גערעכנט אויף די געלט. העלא, איך מיין, כ'האב געהאט פֿיר הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז יעצט צוויי הונדערט. יא, און איך האב נאך דריי קינדער אין די רייע נאכדעם. און וויאזוי, פארשטייסט? אונז רעדן מיר עס ענד פי פֿינף הונדערט, פון איין זייט, אונז רעדן מיר פון א יומען ביאינג פון די אנדערע זייט, א לעבן, מיט מיט סיטועשענס, מיט מיט נערוון, מיט עמאושענס, מיט מיט נידס, מיט שמונה עשרה'ס, יא. אהא, אקעי. קומט דער איד לכאורה. און ער לייגט א מורא'דיגע קלוגע קוועסטשן, אפשר איז דא אזא ווי א מיוטשעל פאנד? די מעלה פון א מיוטשעל פאנד איז, א מיוטשעל פאנד געווענליך. קענסט חיים זאג מיר א ווארט נאר וואס איז מיוטשעל פאנד לייק בערישע רייזען. יא דאס האב איך יעצט געוואלט זאגן, האסט מיך ממש אויסגעכאפט. א מיוטשעל פאנד איז בעיסיקלי א פאנד וואס אינוועסט עס אין דיפערענט פלעצער. ס'קען זיין א חלק פון עס איז עס ענד פי פֿינף הונדערט און א חלק איז עפעס אנדערש. סאו אפשר קען ער אינוועסטן די געלט אין א מיוטשעל פאנד וואס די מיוטשעל פאנד זאל אים העלפן נישט צו דארפן דילן מיט אזעלכע שווערע נערוון קעיסעס. אה, סאו די מיוטשעל פאנד איז נאך מער דייווערסיפייד אין א וועג, מער צושפרייט אויף מער פלעצער, יא? אסאך מאל, אבער דא קומט אריין די פראבלעם, ווי אינוועסט די מיוטשעל פאנד? סאו למשל אויב די מיוטשעל פאנד אינוועסט עס אין דיפערענט מיני סטאקס כדי דאס זאל זיין דייווערסיפייד, ווי איז עס אינוועסטעט אין וועלכע מיני סטאקס? אויב ס'איז אינוועסטעט אין סטאקס וואס געווענליך ווען די מארקעט גייט אראפ גייען זיי אראפ, און געווענליך ווען די מארקעט גייט ארויף גייען זיי ארויף, דאס ווערט אנגערופן אויף ענגליש די קארעלעישאן, ס'איז קארעלעיטעד איינס מיטן צווייטן, מה יועילו חכמים בתקנתם? יא, קענסט דיך בלייבן שטיין ביי די עס ענד פי פייוו הונדערט. עקזעקטלי, עקזעקטלי, ס'איז אזוי ווי, ניין, איך אינוועסט נישט אין איין פראפערטי, איך אינוועסט אין דריי פראפערטיס ווייל אזוי בין איך דייווערסיפייד, אבער אלע דריי פראפערטיס איז אויף לי קארנער העיווארד. וואס? זענען וואס? זענען אויף לי עוועניו קארנער העיווארד, וואס האסטו אויפגעטון? מיט אויב לי קארנער העיווארד, איך ווייס נישט וואס איז געשען דארטן, יא, וואס מאכט אז די וועליו פון פראפערטי א' זאל אראפגיין, גייען די אנדערע צוויי מיט פאר די זעלבע סיבה. עקזעקטלי. יא, דיר מיט א מיוטשעל פאנד וואס אינוועסט אין סטאקס, אויב סטאק, די סטאק מארקעט גייט אראפ, מיינט עס אפילו די דיווערסיפיקעישן, די אויסגעשפרייטקייט פון די פון די מיוטשעל פאנד איבעראל, אלע גייען זיי אראפגיין. יא! די עצה פאר דעם וואלט געווען, איין פראפערטי אויף לי קארנער העיווארד, איין פראפערטי אין פלארידע, איין פראפערטי אין קאליפארניע. אדער, א חלק אין א פראפערטי, אין פראפערטיס, א חלק אין קאמפאניס, און א חלק אין, ס'איז א דריטע זאך. יא. אהא. ווילסט בלייבן ביי פראפערטיס? איז נאך מער, נאך ווייניגער קארעלירט, איינס אין אמעריקע, איינס אין לאנדאן.

איך האב געוויסט אז צום סוף וועסטו פרעגן גוט. ניין, באמת, אבער פארוואס זאל א מענטש גיין צו ווענגארד א מיוטשעל פאנד ווען ער קען גראד גיין צו די סאורס? פארוואס? קען זיין ווייל ער האט א מענטש מיט וועם צו רעדן, און ער האט א עיט האנדערט נומבער וואס וועלן אויפהייבן אפשר א טעלעפאון, ס'איז דא אסאך סיבות וואס קען זיין. און אויך ווייל ער האט אסאך אקאונטס און זיי זענען אזויווי די אמברעלע, די בראוקערידזש אקאונט פאר אים, ס'קען זיין אסאך סיבות.

למשל די פאנד, וואס טוט די ווענגארד בעלענסד פאנד, די ווי בינקס, וואס זיי טוען זיי אינוועסטען עס אין א בעלענס פון בערך זעכציג פראצענט גייען זיי טוען אין סטאקס וואס איז מער ווייניגער די עס ענד פי פייוו הונדערט סטאקס אזעלכע מינע סטאקס, אדער לאמיר עס אנרופן, איך זאג נישט אז ס'איז דאס ממש אזוי באט פאר אונזער שמועס כדי די עולם זאל זיך זאל פארשטיין בעסער, לאמיר זאגן אז זיי לייגן אריין זעכציג פראצענט אין עס פי וואי, איידיע.

דו געבסט עס פאר די יו עס גאווערמענט לאמיר זאגן. כדי די יו עס גאווערמענט זאל קענען שיקן קויפן וואפן פאר זייער מיליטער. סאו וואטעווער, די אלע זאכן ווערן געפאנד דורך באנדס. בקיצור די פוינט איז אז די חובות, יא? די חובות יא. און איך באקום צוריק די מעות. דו באקומסט צוריק וואס הייסט א קיופאן. א קיופאן איז די ריבית און דאס באקומסטו און דו ווייסט דיין געלט איז סעקיורד. יעצט אבער אבער. דאס מיינט נישט אז די באנד מארקעט קען נישט טראסקענען. ווייל יעצט בשעת אונז רעדן סוף טו טאוזענד טווענטי טרי איז די באנדס געבן זייער שיינע אינטערעסט. באט אויב די באנד זאל אנהייבן צו געבן נאך שענערע אינטערעסט, מיינט עס אז די באנד וואס דו האסט געקויפט איז ווייניגער ווערד. ווייל די וואס וויל יעצט קויפן באנדס וועט קויפן די נייערע בעסערע. עקזעקטלי. און די זעלבע זאך טאמער גייט ער אנהייבן צו געבן ווייניגער אינטערעסט. אז מיין באנד ווערט מער ווערד. עקזעקטלי, און דו מאכסט חתונה ווען נאר? איך האף פון אייבערשטן בקרוב. דו האפסט בקרוב צו חתונה מאכן? יא. סאו דו האסט א ריסק אז טאמער די באנדס פאנגט אן צו געבן מער געלט און דיין באנד ווערט ווייניגער ווערד און דו ווילסט פארקויפן דיין דיין דיין דיין פארטפאליאו ווילסטו פארקויפן דיינע שעירס ווייל דו דארפסט באצאלן פאר די בדחן און לויט וויאזוי איך קען דיך נעמסטו א בדחן די טאפ. ניין. ניין? ניין. אקעי, סאו דו האסט נישט אזא אזא אישו. אבער די די גמליאל וואס הערט די שיעור, וואס ער גייט יא צאלן פאר די פאר די טאפ, ער ער ער ער גייט דארפן פארקויפן זיינע שעירס. איך האב געזאגט אינעם אמת חיים, כ'מיין אויב די מחותן, איך ווייס נאכנישט ווער די מחותן איז, אבער אויב ער וועט מסכים זיין, נעם איך נישט קיין בדחן בכלל. אקעי, סאו די, בקיצור ס'איז געמאכט פאר דיר דעמאלטס. אקעי. דו ביסט אקעי מיט דעם.

וואו! ס'איז געווען אזוי גוט! הלוואי קען איך עס נאכמאכן! און ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז קיינער קען עס נישט נאכמאכן, ווייל קיינער קען עס נישט נאכמאכן. אגב, ביי די אין די ישוב הישן אין ירושלים, יא, די אלטע ירושלימע, דא איז לכתחילה נישט דא קיין בדחן, נישט דא אזא זאך בכלל. יעצט ביסטו געוואר געווארן אז די ישוב החדש פון אמעריקא אויך.

אין די לאנג טערם גייט לכאורה די ריטורן אויך זיין שוואכער. פארוואס? ווייל די סטאק מארקעט אין די היסטערי האט דיר אויפגעגעבן מער. ס'איז פשוט ווייל דאס שפרינגט מער, ס'איז דא מער אפערטונעטי. א קאמפאני, מייקראסאפט, עפל, וואטעווער, די אלע קאמפאניס זיצן און אינאוועיטן און טרייען. דא איז עס א בארינג זאך, מען בארגט געלט פאר ביידן, ביידן דארף צוריקגעבן די געלט, און ווען ער טראנספערט צוריק נעקסטע יאר אלעס פאר טראמפ אדער פאר א צווייטן אדער פאר ווערעווער. וואס טו איך אויב ער פארגעסט אז ער האט געבארגט געלט? דארף מען נוצן זיין גבאי צדקה. אדער קען זיין מצד השני אז ער האט פארגעסן אז ער האט געצאלט מוז ער צאלן צוויי מאל. דאס האב איך אים נאכנישט געכאפט טון. אקעי. אבער לכאורה האט ער א גבאי צדקה וואס איז גוט אן טאפ פון אלעס. יא. אקעי. סאו, די שאלה צוריק יעצט איז געווען אז עימיצער וואס וויל נישט זיין פארנומען מיט די מארקעט זיך דארפן שפילן דערמיט, ער וויל אינוועסטן אויף א זיכערער פלאץ,

אקעי פיין, די נומבער צו לאזן שאלות וואס ר' חיים זאל עדרעסן דא אויף גוט געלט איז אדער ביי טעקסט און די נומבער איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער ביי טעקסט אויף עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען כ'האב פשוט געמיינט אז ס'איז דא נאך א וועג צו שיקן שאלות במילא האב איך געמוזט אויספירן אזוי ווייל די ניגון פון די ערשטע האלב איז געגאנגען אדער האב איך געמוזט אויספירן מיט א צווייטע אדער, אבער ס'איז הוא הדין. יא. ס'דא א נומבער, מ'קען דארטן שיקן א טעקסט און חיים וועט עס בעזרת השם גערן ענטפערן. א גרויסע שכוח חיים. מיי פלעזשור, אסאך הצלחה און אסאך נחת פאר יעדן וואס מאכט חתונה. אמן.